ביסל אריינקריכן פון דעם וואס וואס וואס ער מיינט אז וואס מ'קען טון מיט עס איז אין פרשת ויקרא איז הייבט איז די די חילוק פון פרשת ויקרא פרשת צו איז לכאורה על פי פשט אז מ'ליינט מ'ליינט חומש רש"י איז אביסל א פאני זייער שווערע פרשה איך האב שוין אמאל געזאגט דא אז פרשת צו איז מסתם די מערסטע בארינג פרשה אין די גאנצע חומש אז מ'קוקט נאך אסאך חסידישע ספרים

און מ'זאגט מ'לייגט עס צו די וואך, און איך סתם צורך אי, איך האב נישט געקענט סתם איך האב עס פארגעסן צו שרייבן, פרשת ויקרא, פארשידענע הלכות האבן זיך אריינגעשריבן אין פרשת צו, ס'וועט עס עס מאכט נישט קיין סענס, און אזוי איז מיר איינגעפאלן על כל פנים די פשט די פשט הדבר איז אז ס'איז צוויי אנדערע פרשות און ס'רעדט זיך די די חלוקי הלכות איז נישט סתם צוגעלייגט.

ער האט א התעוררות, ער וויל מקריב זיין א עולה אדער אדער אדער א שלמים אדער א חטאת אדער א נישט א חטאת ווייל כ'מיין ער קען זעהן די חילוק פון א חטאת און ס'איז זייער די זאגט עס די הלכות וואס איז וואס ער ברענגט און ווי ווי וואס מ'זאל טוהן און אויך שוין ממילא די סדר פון הקרבה פארשידענע זאכן אבער דאס איז אלץ מצד די מעשה וואס די וואס דערציילט פרשת ויקרא איז אלץ מצד די מקריב אלץ מצד די אידן אלץ מצד די מענטשן וואס זיי וואס זיי האבן א התעוררות זיי האבן א א

און פאר דעם איז מיר אלעמאל שווער געווען ווי אזוי צו ענטפערן, די ערשטע פרשה פון זאת תורת העולה הייבט זיך אן מיט די ענין פון תרומת הדשן, זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה, און ס'איז לכאורה האט עס נישט קיין שייכות מיט די דין פון די עולה, ס'איז דאך לכאורה א כלליות'דיגע דין אז יעדן טאג דארף מען מאכן תרומת הדשן, אבער אויב מען טראכט אריין, אויב מען זעט אז די פיקטשער, די סאבדזשעקט פון די פרשה איז די אכילה,

עס איז דא אין דעם עומק אויך אויב מען פארשטייט אז כאילו פון עולה בלייבט עפעס עולה מיינט כולו כולו להשם אבער ס'בלייבט פון דעם עפעס און ס'בלייבט פון דעם די די אשן און די אשן דארף מען דארף מען אויך רעדן אפילו דאס כאילו אפילו דאס דארף מען מאכן תרומת הדשן דארף מען מאכן דארף מען עס אוועק ארויסנעמען אבער דאס איז כאילו וואס ס'בלייבט פון די עולה ס'איז כאילו די די ווי מ'האט געשריבן אז.

עס איז דא א חילוק פון די סדר, ווייל איך האב שוין געשריבן לעצטע וואך וועגן דעם, בפשטות איז דא דריי סארט קרבנות, עולה, חטאת, שלמים, אזוי ווי חסד גבורה תפארת, און לעצטע וואך איז די סדר, עולה, שלמים, חטאת, מנחה איז אינצווישן אבער עולה, מנחה איז א סארט עולה.

אבער לעצטע וואך איז די גייט די סדר לויט די מקריב לויט דאס וואס ברענגט אים די רצון אדער די חיוב צו מקריב זיין דארט איז דא א גרויסע חילוק פון א חטאת מיט א אשם לגבי א עולה און א שלמים ווייל עולה און שלמים זענען ביידע קרבנות נדבה אלעס ביידע איז כאילו די רצון וואס צו ברענגען די קרבן הייבט זיך אן פון די מענטש אליינס ער איז אדם כי יקריב מכם ער וויל ברענגען א קרבן נדבה און מה שאין כן א חטאת הייבט זיך עס אן בעיקר אשם איך מיין אז אין די נקודה ליגט אויך די חילוק פון חטאת און אשם.

ווייל ווייל ער האט געזינדיגט ווייל ער דארף א כפרה, אבער משא"כ אין די פרשת צו ווען מען רעדט נישט מצד די מענטש וואס ברענגט א קרבן, מען רעדט נישט מצד די אתערותא דלתתא ווי מען עס קען רופן, וואס ער איז ברענגט מען זאל מקריב זיין, מען רעדט מצד די כהנים מצד די הלכות אכילת כהנים, ממילא גייט מען צוריק צו די נארמאלע חילוק, וואס די נארמאלע חילוק איז אז עולה חטא עולה מיט חטאת זענען ביידע קדשי קדשים זענען ביידע. און ס'גייט אויס א סדר די עולה עסט ער גארנישט די חטאת עסט ער אביסל און שלמים און נאך מער ס'איז אפילו די בעלים דאס איז די די דזשענעראל ענין פון פרשת צו און יעצט די ענין פון שבת הגדול גייט אזוי א קרבן פסח די שבת הגדול איז בעיקר נחמן אויף די קרבן פסח וואס איז א זייער אינטערעסאנטע קרבן און וויבאלד אונז פארשטייען נישט אזוי גוט קרבנות פארשטייען אונז נישט אזוי גוט די קרבן פסח און ממילא פעלט אונז אביסל א געוויסע זאך אין די גאנצע פסח, ווייל פסח הייסט דאך על שם קרבן פסח, טאקע י"ד, און ס'איז דא אידן וואס זאגן ערב פסח א סדר הקרבת קרבן פסח, וואס מען דארף כאילו ס'זאל זיין במקום די הקרבת הקרבן, און ס'איז דא אפיקומן איז זכר לקרבן פסח, פארשידענע פארשידענע זאכן וואס זענען זכר לקרבן פסח, און עס איז טאקע קיינער ווייסט נישט וואס צו טון מיט די אפיקומן, ס'איז אויך א זאך וואס. וואס ס'פעלט אונז א געוויסע א געוויסע הבנה אין דאס א געוויסע השגה און עס דארף מען אין יא עומד זיין די ענין פון די קרבן פסח באופן כללי די קרבן פסח באופן כללי איז א איז א סארט קרבן שלמים למעשה ווייל קען קען עס זיין א סארט קרבן תודה און א סארט קרבן שלמים איז ביידע די זעלבע זאך און די דין פון און אויב מ'איז משווה די הלכות איך האב נישט אינגאנצן מעיין געווען יעצט אבער מ'קען זעהן אסאך זאכן הייבן אן צו פארשטיין.

קומט מיט א מיט מיט א מיט א לחם עס קומט אויך מיט א לחם און די ריזען פאר דעם איז פשוט ווייל די חילוק פון קרבן שלמים מיט אנדערע קרבנות איז אז די קרבן שלמים האט אינגאנצן א חלק פון די מענטש דאס הייסט אין אנדערע ווערטער ווען ווען א די התעוררות וואס קומט פון א מענטש צו מקריב זיין א קרבן עולה איז עס אינגאנצן קען מען איז וואס אונז רופן א התעוררות פון עבודת השם מען וויל אדם יקריב מכם קרבן להשם מען וויל זיך מקריב זיין צו די אייבערשטער ער וויל וואס עס זאל נאר זיין, א חטאת איז די זעלבע זאך ער וויל תשובה טוהן, אבער באופן כללי איז עס כאילו וואס אונז פארשטייען אלס רוחניות, ער וויל זיך מתקרב זיין, מתקרב ווערן צו די אייבערשטער. א קרבן שלמים הייבט זיך אפילו תודה וואס איז איז כאילו א חיוב סאמטיימס, ארבעה צריכין להודות, אבער ס'הייבט זיך נישט אן,

אפילו א תודה, איך בין ניצל געווארן, איך בין צופרידן אז איך האב האב איך לעב, איך בין נישט איך בין ארויסגעגאנגען פון בית האסורים, איך בין וואס איז נאר געשען, איך וויל איך וויל איך וויל נישט נאר זיך אליינס מיטפרייען, איך וויל מיטפרייען גאט אויך, איך וויל מיט אים משמח את שלי, איך וויל מיטפרייען מיטפרייען מיט די אייבערשטן מיט דעם אויך. און אויף דעם איז דא הלכות, אז מען ברענגט פארשידענע אז מען שעכט עס אין בית המקדש, מען ברענגט פארשידענע חלקים, מען איז מקריב אויף די מזבח, די כהנים נעמען א געוויסע תרומה פון דעם, די בעלים נעמען א געוויסע תרומה פון דעם נעמען עסן עס, דאס הייסט ס'איז א מער אזויווי א סעודה ביחד עם המזבח ווי א ענין פון הקרבה, און יא ווי קומט דאס אריין אין די פסח, סאו אבער און וועגן דעם אה וועגן דעם וועגן דעם איז אלעמאל דא א סעודה איז דא לחם מ'עסט דאך נישט נאר פלייש ווען ווען מ'מאכט א קרבן איז עס דאך נאר אזויווי א משל ס'איז נישט ממש א סעודה ממילא איז נישט דא ס'איז דא לחם אויך אין דעם. אין די בית המקדש וואס איז די לחם הפנים וואס האט צו טון מיט שבת וואס מען עסט שבת און דעמאלטס איז כאילו טאקע די אנדערע סארט אכילה אבער א נארמאלע קרבן פון א מענטש פון יעדן טאג קומט דאך פון א מנחה למעשה וואס איז א לחם די קרבן תמיד אבער ווען א קרבן תודה קרבן עולה עולת נדבה קומט נישט מיט קיין לחם ווייל ס'איז נישט קיין ענין פון א סעודה

צוזאמען מיט די מזבח איז ממילא קומט נישט קיין קומט נישט קיין חמץ אויף דעם אבער דא דארף מען דא דארף מען עומד זיין אויף עפעס א זאך פארוואס ווייל ס'איז אנדערש פסח אז א יעדע תודה קומט דאך יא מיט חמץ און און מ'דארף עומד זיין בכלל אויף א זאך אז אין די וואך איז דא

אין אנדערע מקומות איז משמע פארקערט אז כאילו די חלב די דם און די חלב זענען כאילו א נידריגערע זאך כאילו עס איז א טומאה צו א דם הוא הנפש אז עס איז כאילו א ענין פון רציחה א ענין פון אכזריות וואס עס זאל נאר זיין ס'איז כאילו פארקערט אז דם חלב און דם זענען טמא זענען טרייף. און עס איז ממש א פארקערטע בליק ווי דא און אויב מען טראכט למשל די ענין פון חמץ פסח קען מען זען אויך אזא סארט אזא סארט חקירה ווייל אלע יעדער איינער פרעגט רעדט וועגן דעם חמץ איז נישט קיין נישט בדל מיניה אינשי נישט נישט נישט קיין טרייפענע זאך חמץ איז נישט קיין טרייפענע זאך א גאנץ יאר עסט מען חמץ ס'איז א גרויסע מצוה מיט לחם הפנים מ'עסט חלה שבת, חמץ איז נישט קיין פראבלעם אבער וויבאלד אבער אבער ס'איז כאילו פארקערט אבער מ'קען עס נישט מקריב זיין אבער ס'איז נאר פסח וועט עס וועט עס כאילו ווילן עסן דווקא מצה.

לשם אישות אדער א גוי זאגט די גמרא ווען ער געבט צדקה על מנת שיחיה בני הייסט נישט קיין צדקה אבער מה שאין כן א איד שאין כן א נאכדעם וואס ער איז א גר זאגט מען בעט נישט מען וועט נישט טובע העלפן קיין מצוה שלא לשמה ווען א מענטש טוט א מצוה לערנט תורה זאגט מען ניין לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוה שלא לשמה פארוואס ווייל דו ביסט שוין פארט פון די סיסטעם דו ביסט שוין אריין מען האט שוין איינגעפלאגט דיין טעלעפאן ווען ביסט געווארן א גר ווען ביסט געווארן א א איד אדער ווען מ'איז געבוירן געווארן דו ביסט פארט פון די סיסטעם ממילא ביי דיך ארבעט עס שוין אבער אויב דו ביסט א גר דו ביסט א גוי דו ווילסט אויפסעטן די טעלעפאן סיסטעם דעמאלטס קען ארבעט עס נישט שלא לשמה דעמאלטס דארף מען זיין א גירות מוז זיין לשמה גירות קען נישט זיין לשם אישות לשם דבר אחר דעמאלטס איז מען נישט מקבל און די זעלבע זאך א קרבן חטאת דו ביסט דו ביסט ארויסגעגאנגען מחוץ לקדושה דו ביסט געזינדיגט דו ווילסט צוריק אוועקשטעלן דארפסטו וויסן וואס דאס איז דארפסט האבן כוונה, וועם דארפסטו ווען מתקן זיין, דארף מען וויסן בעסער וואס מען טוהן טוט ווי איינער וואס איז א צדיק מעיקרא, אבער מען זאל זיך קרבן פסח, ווייל קרבן פסח איך מיין קרבן פסח איז די איז די איז די התחלה, די ערשטע קרבן וואס האבן געמאכט, און מען זאגן אין משכו ידיכם מעבודה זרה, קחו לכם צאן לפסח, און די קרבן פסח איז געווען אזוי א כריתת ברית, און מען האט געלייגט די דם לאות, פארשידענע זאכן. איז דער קרבן פסח מוז מוז מוז מוז האבן כוונה אז מען מוז וויסן וואס מען טוט מען מוז מען מוז מיינען ער מען מוז מיינען לשמה אויב מיינט מען נישט לשמה אז דעמאלטס הייבט זיך נישט אן גארנישט מיט די התחלה ווען עס הייבט זיך עפעס אן דעמאלטס מוז זיין מוז זיין לשמה און איז דער איך מיין אז באופן כללי שבת הגדול איך זוך א כוונה פאר שבת הגדול איז די כוונה איז דער שבת הגדול איז על שם הנס שנעשה בו אז מיר האבן גענומען די קרבן פסח און די המצרים האבן נישט גארנישט געטון אבער די די נקודה איז אז זיי האבן געהאט די די סארט מסירת נפש אז נארמאל דארף מען נישט נארמאל א קרבן אזוי ווי נארמאל א קרבן דארף מען נישט נעמען פיר טעג פריער און לייגן ווייל ס'האט נישט קיין פסח דורות אפילו עס איז פסח אליינס איז דא פסח דורות וואס ס'איז נישט ממש אזא שטארקע התחלה ווי פסח מצרים אבער מ'דארף אויב מ'זאל מאכן פסח איז דא אסאך זאכן וואס אונז פארשטייען נישט עכט וואס אונז טוען וואס איז נישט